בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף ס' א, מ'הייבן מיר אן דף ס' עמוד ב', אונטן ממש די לעצטע פאר ווערטער, ברענגט די גמרא די ווערטער פון די משנה, ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה, אז שבת טאר מען נישט ארויסגיין ווען מען טראגט נאר איין שיך, כל עוד וואס דער מענטש האט נישט קיין מכה א קלאפ אויפן פיס, מ'האבן מיר אויסגעשמועסט אין די משנה, אז רש י האט געברענגט צוויי טעמים פארוואס דאס טאר מען נישט טון, איין טעם האט רש י געזאגט, אז ווייל ווען א מענטש גייט ארויס נאר מיט איין שיך, וועלן מענטשן חושד זיין וואו די צווייטע שיך מסתמא טראגט ער עס, און ממילא וועט מען חושד זיין אז ער טראגט שבת. די צווייטע טעם האט רש י געזאגט, ווייל מענטשן וועלן חוזק מאכן פון אים, און אז מ'וועט חוזק מאכן פון אים וועט ער טאקע אויסטון די איין שיך, ממילא וועט ער טאקע טראגן, איז אלס די חשש טאר מען נישט גיין נאר מיט איין שיך אויפן פיס שבת. זאגט די גמרא, הא יש ברגלו מכה, נפיק. ס'טייטש די משנה האט דאך געזאגט אז דאס איז נאר ווען ער האט נישט א קלאפ אויפן פיס, טאמער ער האט א קלאפ אויפן פיס, דעמאלטס מעג מען יא ארויס גיין נאר מיט איין שיך, פרעגט די גמרא יעצט, בהי מינייהו נפיק, ווען א מענטש האט א קלאפ אויפן פיס, און ער גייט נאר מיט איין שיך, וואס די משנה האט געזאגט מען מעג, אויף וועלכע פיס מעג מען גיין מיט די שיך, אויף די פיס מיטן קלאפ, אדער אויפן פיס אנעם קלאפ, ענטפערט די גמרא, צוויי תירוצים, אמר רב הונא, רב הונא ענטפערט, באותה שיש בה מכה, ער מעג ארויס גיין ווען די שיך ליגט אויף די צוקלאפטע פיס, פארוואס? אלמא קסבר סנדל לשום צער עביד, רב הונא האלט אז וואס איז די סיבה וואס מענטשן גייען שיך? מענטשן גייען שיך ווייל זיי האבן מורא פון צער, וואס טייטש זיי ווילן נישט קיין צער, די וועג איז דא אסאך מאל שטיינער וואס צושטעכן די פיס, און ממילא מונע צו זיין צער גייען מענטשן שיך, יעצט די מענטש אז מענטשן עלן זען אז ער טראגט א שיך, אויף א פיס וואס איז צוקלאפט ווייל ער הינקט דאך, מען זעט אז א פיס איז צוקלאפט, לאמיר זאגן די רעכטע פיס איז צוקלאפט, מענטשן זעען ער טראגט יעצט א שיך אויף זיין רעכטע פיס, עלן מענטשן זאגן, זעסט דאך אויף די לינקע פיס, די גוטע פיס, די געזונטע פיס, גייט ער נישט קיין שיך אויף דעם, פשט איז, דער מענטש האט נישט מורא פון קיין צער, ער האט דיקע הויט אויף די פיס, און ממילא ער איז סתם אזוי ער דארף נישט קיין שיך. נאר וואס דען, די רעכטע פיס האט זיך אים צוקלאפט, פאר דעם גייט ער מיט א שיך אויף דעם, און במילא קודם כל מען וועט נישט לאכן פון אים, און צווייטנס מען וועט נישט חושד זיין אז ער טראגט א שיך ערגעץ, ווייל מען ווייסט, מען פארשטייט פארוואס ער גייט מיט א שיך אויף די רעכטע פיס, מה שאין כן טאמער ער וועט טראגן די שיך אויף די לינקע פיס, דעמאלטס וועט מען זאגן א רגע, זיין רעכטע פיס איז צוקלאפט, פון דעסט וועגן טראגט ער נישט קיין שיך אויף דעם, ווייל ער האט נישט מורא פון קיין צער, ס'טייטש ס'גייט אים נישט אן קיין צער, און פארוואס גייט ער מיט א שיך אויף די לינקע פיס? סתם אזוי אלץ תענוג, איז דעמאלטס קודם כל העט מען לאכן פון אים, און דעמאלטס העט מען חושש זיין אז ער גייט יא מיט א שיך ערגעץ באהאלטן, דעמאלטס, די ראשונים לייגן נאך מער צו, דעמאלטס הייסט גאר די שיך אפשר גאר א משוי, ס'הייסט געטראגן, ווייל פארוואס גייט ער מיט די שיך, ער דארף דאך עס נישט האבן אלץ צער, מענטשן, די סיבה פארוואס מען טראגט שיך איז אלץ צער, און ער טראגט עס סתם אלץ תענוג, דאס איז סתם אזוי א משוי, און ממילא פאר דעם זאגט רב הונא אז נאר אויפן רעכטן פיס אויף די פארווייטיגטע פיס אויף די פארקלאפטע פיס נאר אויף די פיס מעג מען לייגן דעם שיך וחייא בר רב אמר רב חייא בר רב זאגט באותה שאין בה מכה פארקערט ווען א מענטש האט זיך צוקלאפט זיין רעכטע פיס דעמאלטס מעג ער טראגן איין שיך אויף די לינקע פיס פארוואס אלמא קסבר לשום תענוג עביד וזו שיש בה מכה מכתה מוכחת עליה, וואס טייטש, חייא בר רב לערנט אז די עיקר סיבה פארוואס מענטשן גייען שיך איז נישט אלס צער, ס'נאר סתם אזוי אלס תענוג צו זיין באקוועם, און במילא ווען ער גייט מיט א שיך אויף זיין לינקע פיס, דעמאלטס פארשטייט יעדער וואס גייט פאר, די לינקע פיס איז צוגעדעקט ווייל ער וויל זיין באקוועם, און די רעכטע פיס איז אויפגעדעקט ווייל ס'איז צוקלאפט, ער קען נישט אנטון א שיך אויף דעם צו וואס, אבער טאמער ער עט גיין מיט א שיך אויף די רעכטע פיס, דעמאלטס עלן מענטשן פרעגן קשיות, פארוואס איז זיין לינקע געזונטע פיס אויפגעדעקט? וואס איז מיטן תענוג פון טראגן שיך? און אז מ'עט זעהן אז דער מענטש פירט זיך נישט נארמאל, זיין געזונטע פיס, די לינקע פיס איז אויפגעדעקט פשט ער זוכט נישט די תענוג, אויב אזוי פארוואס גייט ער נאר מיט איין שיך? פשט איז אז ס'איז ערגעץ באהאלטן דא נאך א שיך, אדער ער מ'עט אים פארשעמען, און במילא אלס דעם זאגט חייא בר רב מעג מען נאר טראגן די שיך אויף די לינקע פיס אויף די געזונטע פיס, זאגט די גמרא יעצט ואף ר' יוחנן סבר לה להא דרב הונא, ר' יוחנן האט געהאלטן, כשיטת רב הונא אז די שיך מעג מען נאר טראגן אויף די פארווייטאגטע פיס, ווייל שיך טראגט מען אלס צער, און במילא עלן מענטשן פארשטיין פארוואס דער שיך ליגט אויף די פארווייטאגטע פיס און נישט אויף די אנדערע פיס, און ווי זעהט מען אז רבי יוחנן האט אזוי געהאלטן? זאגט די גמרא, דאמר ליה רבי יוחנן רב שמן בר אבא, רבי יוחנן האט געזאגט צו רב שמן בר אבא הב לי מסנאי, געב מיר מיין שיך, יהב ליה דימין, האט אים רב שמן בר אבא געגעבן די רעכטע שיך, אמר ליה, האט רבי יוחנן אים געזאגט, עשיתו מכה, וואס טייטש אזוי, וועלן מיר שוין באלד זעהן אז רבי יוחנן האלט אז מען טאר נישט אנטוהן די רעכטע שיך פאר די לינקע שיך, קודם די לינקע שיך נאכדעם די רעכטע שיך, טאמער מען טוט אן די רעכטע שיך ערשט טאר מען נישט נאכדעם אנטוהן די לינקע שיך, און במילא ווען ר' שמן בר אבא האט אים געגעבן די רעכטע שיך, טאמער ער וואלט עס אנגעטוהן וואלט ער שוין נישט געטארט אנטוהן די לינקע שיך, פשט איז ער וואלט געבליבן דא מיט איין שיך אויפן פיס, די אנדערע וואלט געבליבן בארפיסיג. און אויף דעם האט רבי יוחנן געזאגט טאמער כ'וועל גיין אזוי עט עס אויסקוקן ווי כ'האב א מכה אויף מיין רעכטע פיס, און ממילא זעהן מיר פון דער לשון עשיתו מכה אז רבי יוחנן האט געהאלטן אז העט ער ווען געהאט א מכה אויף די רעכטע פיס וואלט ער געמעגט טראגן א שיך אויף די רעכטע פיס וואס דאס איז כשיטת רב הונא לכאורה, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה ודילמא כחייא בר רב סבירא ליה והכי קאמר עשית של שמאל מכה וואס טייטש רבי יוחנן האט נישט געמיינט צו זאגן אז די רעכטע פיס עט אויסקוקן צוקלאפט נאר פארקערט אז כ'גיי אנטוהן די רעכטע שיך עט מען מיינען כ'האב אויף די לינקע פיס א מכה, און קען זיין האט ער אוודאי געהאלטן אזוי ווי רבי חייא בר רב. זאגט די גמרא יעצט, פארוואס טאקע האט רבי יוחנן געהאלטן אז נאך מ'טוט אן די רעכטע שיך טאר מען שוין נישט אנטון די לינקע, ווייל ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, רבי יוחנן גייט דא לויט זיין שיטה, דאמר רבי יוחנן כתפילין כך מנעלין, אזוי ווי די תפילין די זעלבע די שיך, מה תפילין בשמאל, אף מנעלין בשמאל. אזוי ווי תפילין דרייט מען קודם אויף די לינקע האנט, די זעלבע זאך שיך, וואס שיך בעצם האט אויך בענדלעך ס'דערמאנט די תפילין, איז אויכעט זאל מען קודם אנטוהן די לינקע שיך, פארוואס טאקע זיך צו דערמאנען פון די תפילין? זאגט די גמרא, מיתיבי, וועל איך דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, כשהוא נועל, נועל של ימין, ואחר כך נועל של שמאל, אז קודם טוט מען אן די רעכטע שיך, נאכדעם די לינקע, ווי זאגט רבי יוחנן קודם די לינקע נאכדעם די רעכטע? אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, השתא דתניא הכי, ואמר רבי יוחנן הכי, כ'האב דאך דא א מימרא פון רבי יוחנן קודם די לינקע שיך, כ'האב א ברייתא קודם די רעכטע שיך, איז דעביד הכי עביד ודעביד הכי עביד, קען א מענטש טון ווי אזוי ער וויל, האסט א ברייתא וואס לערנט איין וועג א רבי יוחנן לערנט א צווייטע וועג, קען א מענטש זיך פירן ווי וועלכע ער וויל, יעצט בעצם דארף מען דאס פארשטיין, רבי יוחנן קען זיך נישט סתם אזוי קריגן אויף א ברייתא, נאר וואס דען? תוס' איז מסביר, אז ווען רבי יוחנן האט געזאגט אז מען זאל אנטון קודם די לינקע שיך, האט ער נישט געמיינט מען מוז אזוי טון, נאר וואס דען רב יוסף האט געהאלטן אז אוודאי ביי אלע בגדים וועלן מיר באלד עס זעהן קלאר, אלע בגדים און אלע זאכן וואס זעהט זיך אין די תורה נארמאל קומט רעכטס פאר לינק, און במילא האט רבי יוחנן סך הכל צוגעלייגט אז מען מעג ביי שיך טון פארקערט, מען מעג קודם אנטון די לינקע נאכדעם די רעכטע, און די זעלבע זאך די ברייתא, די ברייתא האט אויך געהאלטן אז היות וואס א מענטש קען טראכטן ביי שיך אז מען מוז אנטון די לינקע פאר די רעכטע אזוי ווי תפילין, זאגט די ברייתא ניין. מען מעג אויך אנטוהן די רעכטע פאר די לינקע, איז במילא ביידע בעצם זאגט תוספות זענען מודה צו ביידע, ביידע סך-הכל זאגן ר' יוחנן זאגט מען מעג די לינקע פאר די רעכטע, די ברייתא זאגט מען מעג די רעכטע פאר די לינקע, און פאר דעם זאגט ר' יוסף, דעביד הכי עביד, ודעביד הכי עביד. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו ר' יוסף, דילמא ר' יוחנן, הא מתניתא לא הוה שמיע ליה, ואי הוה שמיע ליה, הוה הדר ביה, וואס טייטש זאגט אביי ווער זאגט דיך, ווער זאגט דיך אז די ברייתא איז מודה צו ר' יוחנן, און ר' יוחנן איז מודה צו די ברייתא, סך הכל ר' יוחנן לייגט צו צו די ברייתא אז נישט פשט מען מוז אנטון די רעכטע ערשט נאר מען מעג אנטון די לינקע ערשט ווער זאגט? זאגט אביי אפשר ר' יוחנן האט קיינמאל נישט געהערט די ברייתא און פארדעם האט ער געזאגט מען זאל אנטון די לינקע ערשט אבער העט ער ווען געהערט די ברייתא וואלט ער אוודאי מודה געווען אז מען זאל קודם אנטון די רעכטע און במילא טאמער אזוי איז געווען די מציאות קומט אויס אז מען מוז טאקע אנטון די רעכטע ערשט ווייל די סיבה וואס ר' יוחנן האט געזאגט לינק ערשט איז ווייל ער האט נישט געקענט די ברייתא ואי נמי שמיע ליה וקסבר אין הלכה כאותה משנה, נאך מער זאגט אביי, אפשר פונקט פארקערט, אפשר האט רבי יוחנן גוט געוואוסט פון די ברייתא, פון דעסט וועגן האט ער געהאלטן אז די ברייתא איז משובש צו וואס, אדער האט געהאט א צווייטע תנא וואס האט געהאלטן ווי אים, און רבי יוחנן האט קלאר גע'פסק'נט קעגן די ברייתא, און פארשטייט זיך ער האט עס געטון אויף אן אופן וואס ער האט געקענט, צו ווייל ער האט געהאט א תנא וואס האט געהאלטן ווי אים צו ער האט געהאט א אסמכתא אז די ברייתא איז משובש, אבער על כל פנים, אז רבי יוחנן קריגט זיך קלאר אויף די ברייתא, און ער זאגט אז די ברייתא איז משובש צו וואס, איז ווייטער, מוז מען אנטון די לינקע פאר די רעכטע, און וויאזוי זאגסטו ר' יוסף, דעביד הכי עביד איז דעביד הכי עביד, און במילא אלס די קשיא פון אביי זאגט די גמרא אמר ר' נחמן בר יצחק ירא שמים יוצא ידי שתיהן, ומנו מר בריה דרבנא, ס'דא זאגן דרבינא, ס'איז געווען א ירא שמים וואס האט געטראפן א פאטענט יוצא צו זיין סיי די שיטה פון ר' יוחנן און סיי די שיטה פון די ברייתא. היכי עביד, וויאזוי האט ער זיך געפירט? זאגט די גמרא, סיים דימיניה ולא קטר, ער האט אנגעטון די רעכטע שיך און ער האט עס נישט צוגעבינדן, וסיים דשמאליה וקטר, שפעטער האט ער אנגעטון די לינקע שיך און צוגעבינדן די לינקע שיך, והדר קטר דימיניה און נאכדעם האט ער צוגעבינדן די רעכטע שיך, און ממילא קומט אויס ער האט זיך געפירט ווי ביידע, ער האט זיך געפירט ווי די ברייתא ער האט קודם אנגעטון די רעכטע שיך און נאכדעם האט ער אנגעטון די לינקע שיך, ער האט זיך אויך געפירט ווי ר' יוחנן אז ער האט קודם צוגעבינדן די לינקע שיך, וואס בעצם די גאנצע סיבה וואס רבי יוחנן האט געזאגט מען זאל קודם טון די לינקע איז אלס תפילין, וואס תפילין איז דאך אויך א ענין פון קשירה פון צו בינדן, און מילא ער אויך האט צוגעבינדן די לינקע פאר די רעכטע האט יוצא געווען ביידע שיטות, זאגט די גמרא אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, חזינא לרב כהנא דלא קפיד, איך האב געזען רב כהנא אז ער איז נישט מקפיד, נאר אמאל טוט ער אן די רעכטע קודם אמאל די לינקע קודם, און די מפרשים זענען דאס מסביר אויף צוויי אופנים, די בית יוסף לערנט אז פשט איז אז רב כהנא האט געהאלטן ווי רב יוסף, אז דעבד הכי עבד און דעבד הכי עבד אז מען קען טאקע טון ווי אזוי מען וויל, און די ב"ח איז מסביר אביסל אנדערש, די ב"ח זאגט אז ר' כהנא האט געהאלטן אז סיי די ברייתא און סיי די ר' יוחנן איז נישט הלכה למעשה, נאר וואס דען ס'איז סתם מנהגים ווי אזוי מען זאל זיך פירן, און במילא האט ר' כהנא נישט מקפיד געווען ווי קיינע פון די שיטות. זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט יעצט א ברייתא, תנו רבנן מ'לערנט אין א ברייתא, כשהוא נועל, נועל ימין, ואחר כך נועל של שמאל, ווען מען טוט אן שיך זאל מען קודם אנטון די רעכטע נאכדעם די לינקע, כשהוא חולץ ווען מען טוט עס אויס, חולץ של שמאל, ואחר כך. חולץ של ימין, טוט מען קודם אויס די לינקע נאכדעם די רעכטע, כשהוא רוחץ ווען מען וואשט זיך די הענט איז רוחץ של ימין ואחר כך רוחץ של שמאל, איז קודם די רעכטע הענט, כשהוא סך, סך של ימין, ואחר כך שמאל, ווען מען זאלבט זיך, זאל מען זיך אויך זאלבן, קודם די רעכטע האנט נאכדעם די לינקע האנט, והרוצה לסוך כל גופו, ווען מען וויל זיך זאלבן די גאנצע גוף נישט נאר די הענט, איז סך ראשו תחילה דעמאלטס קומט די קאפ פאר אלעס, מפני שהוא מלך על כל אייבריו, ווייל דער קאפ הייסט דער מלך פון אלע אייברים, דער מח ליגט דאך אין דעם, ס'איז דער חשוב'סטער אייבער און ממילא זאל מען קודם זאלבן דער קאפ. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה ולא בתפילין, אז שבת טאר מען נישט ארויסגיין מיט קיין תפילין, זאגט די גמרא אמר רב ספרא האט רב ספרא געזאגט, מ'עמיר זען אז ס'דא א מחלוקת צו שבת גייט מען תפילין צו ס'איז א זמן תפילין צו ס'איז נישט קיין זמן תפילין, זאגט יעצט רב ספרא, לא תימא אליבא דמאן דאמר שבת לאו זמן תפילין הוא, זאלסט נישט מיינען אז די הלכה פון די משנה אז מ'טאר נישט ארויסגיין שבת מיט תפילין אין א רשות הרבים איז נאר לויט די מאן דאמר אז שבת איז לאו זמן תפילין, ניין זאגט רב ספרא, אלא אפילו למאן דאמר שבת זמן תפילין הוא, אפילו לויט די מאן דאמר אז מען דארף גיין תפילין שבת, פון דעסטוועגן לא יצא, טאר מען נישט ארויסגיין מיט דעם אין רשות הרבים, פארוואס? ווייל חכמים האבן חושש געווען, דילמא אתי לאתויי ברשות הרבים, א גזירה טאמער מ'עט עס אויסטוהן אין רשות הרבים מ'עט עס טראגן אין די הענט, וואס דאס איז אוודאי משוי, איז פארדעם, איז די הלכה אז מען טאר נישט מיט דעם ארויסגיין אין רשות הרבים געזאגט געווארן לויט יעדעם, סיי דער וואס האלט לאו זמן תפילין הוא און סיי דער וואס האלט אז שבת זמן תפילין הוא, זאגט אבער די גמרא א צווייטע גירסא ואיכא דמתני לה אסיפא, אז ואם יצא אינו חייב חטאת, וואס טייטש אויף דאס וואס די משנה פירט אויס אז די אלע דינים פון די משנה איז נאר מדרבנן, אז מדרבנן טאר מען שבת נישט ארויסגיין מיט קיין תפילין מדאורייתא מעג מען יא, אויף דעם אמר רב ספרא זאגט רב ספרא, לא תימא זאלסט נישט מיינען אליבא דמאן דאמר שבת זמן תפילין הוא, זאלסט נישט מיינען אז דאס אז ס'איז נאר א דרבנן איז נאר לויט די מאן דאמר שבת איז זמן תפילין הוא, אלא אפילו למאן דאמר שבת לאו זמן תפילין הוא, אינו חייב חטאת. אפילו די מאן דאמר וואס האלט אז שבת איז לאו זמן תפילין הוא, אז שבת דארף מען נישט גיין קיין תפילין, וועט אויך מודה זיין אז ווען מען גייט ארויס מיט תפילין אין רשות הרבים, האט מען סך הכל עובר געווען אויף א דרבנן נישט אויף א דאורייתא. פארוואס? שבת איז דאך נישט קיין זמן תפילין, זאגט די גמרא מאי טעמא, דרך מלבוש עבידא, ווייל היות וואס תפילין אין די וואכן גייט מען דרך מלבוש, פארדעם שבת אויכעט, אפילו ס'איז לאו זמן תפילין, הייסט עס א דרך מלבוש, און פארדעם איז דער גאנצער איסור סך הכל א דרבנן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה, אז שבת טאר מען נישט טראגן א קמיע ווילאנג ס'איז נישט פון א מומחה. טאמער די קמיע איז פון א מומחה מעג מען עס טראגן שבת. יעצט אזוי, די קומעדיגע סוגיא עט די גמרא דן זיין וואס מיינט עס א קמיע פון א מומחה, וואס מיינט די מומחה, וואס טייטש אזוי, ס'דא אזא זאך וואס טייטש א מענטש וואס איז א מומחה, און ס'דא אזא זאך וואס טייטש אז א קמיע איז א מומחה, און אז מ'עט זיך עס מצייר זיין אויף היינטיגע צייטן, קען מען עס אויך פארשטיין, ס'דא אמאל א דאקטער וואס דער דאקטער איז א מומחה, וועם דער דאקטער רופט צו היילט ער אויס א מחיה, איז א געלונגענער דאקטער, שפעטער איז דא אמאל וואס א געוויסע רפואה איז א מומחה, די רפואה העלפט זייער גוט אויף אלע מיני זאכן, טיילענאל אקאמאל העלפט אויף קאפ וויי, נישט קיין נפקא מינה ווער דער דאקטער וואס פארשרייבט דאס, איז במילא דאס איז בעצם די טייטש פון די ווארט מומחה, נאר וואס דען, וועמיר זעהן יעצט אין די סוגיא אז ס'ווערט איינגעטיילט נאך מער, וואס טייטש, ס'איז דא אזא זאך א מענטש וואס איז א מומחה צו שרייבן קמיעות, און אויף אונזערע משל א דאקטער וואס איז א מומחה אבער ער איז נאר א מומחה אויף א געוויסע מחלה, ער איז נאר א מומחה אויסצוהיילן, ער איז א שפעציעליסט, ער איז א מומחה אויסצוהיילן איין מחלה, עס מיינט נאכנישט ער איז א מומחה אויף אלע מחלות, די זעלבע זאך איז דא, אז א דאקטער וואס איז א מומחה, אבער די קמיע, די רפואות, איז נישט קיין מומחה, דער דאקטער ווייסט צוצוטרעפן געוויסע זאכן, צוצוטשעפען געוויסע זאכן צו געוויסע מענטשן, אבער ס'מיינט נישט אז יעדע קמיע וואס ער שרייבט איז א מומחה. איז די אלע זאכן עמער זעהן יעצט אין די גמרא. זאגט די גמרא אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט לא תימא דאס וואס שטייט אין די משנה אז א קמיע נישט פון א מומחה טאר מען נישט טראגן שבת זאגט רב פפא זאלסט נישט מיינען אז עד דמומחה גברא ומומחה קמיע וואס טייטש רב פפא זאגט זאלסט נישט מיינען אז ביידע דארפן זיין א מומחה סיי דער וואס שרייבט די קמיע און סיי די קמיע אליין אלא כיוון דמומחה גברא אף על גב דלא מומחה קמיע נאר ברגע וואס די מענטש איז א מומחה אפילו די קמיע איז נישט קיין מומחה, מעג מען דאס אויך טראגן שבת. וואס מיינט די ווערטער? פשט איז אזוי, ס'דא אמאל, זאגט רב פפא, וואס סיי דער וואס שרייבט די קמיע איז א מומחה, און סיי די קמיע איז א מומחה, און רש"י ברענגט צוויי אופנים וויאזוי דאס קען זיין, און פשט איז אזוי, וויאזוי ווערט א זאך א מומחה? וויאזוי ווערט א מענטש א מומחה? וויאזוי ווערט א קמיע א מומחה? ס'ווערט א מומחה ווען ס'העלפט דריי מאל, ווען א מענטש העלפט דריי מאל איז פשט ער איז א מומחה, ווען א קמיע העלפט דריי מאל איז פשט איז אז דאס איז א מומחה. יעצט אזוי, ווען איז א היכי תימצי אז סיי די מענטש און סיי די קמיע זענען ביידע מומחים? זאגט רש"י די צוויי ציורים אזוי, די ערשטע ציור איז, ווען א מענטש, מ'עמיר אים רופן די דאקטער, ווען די דאקטער באנוצט זיך מיט די זעלבע סארט קמיע אויסצוהיילן דריי מענטשן פון די זעלבע סארט מחלה, וואס טייטש לאמיר אנכאפן די דריי מענטשן דא, וועמיר זען א גאנצע צייט דריי מענטשן מחלות, איז אזוי, ס'דא דריי מענטשן, ראובן, שמעון און לוי, און ס'איז דא דריי מחלות, א', ב' און ג'. יעצט ווען ראובן, שמעון און לוי זענען אלע קראנק געווארן מיט מחלה א', און ס'קומט די דאקטער און היילט זיי אלע אויס ראובן, שמעון און לוי מיט די זעלבע סארט קמיע, דעמאלטס איז סיי די דאקטער איז געווארן א מומחה, ווייל ער האט אויסגעהיילט דריי מענטשן, ראובן, שמעון און לוי, און סיי די קמיע, די מעדעצין, איז אויך א מומחה, ווייל די קמיע, די סארט קמיע, האט אויסגעהיילט דריי מיני מענטשן, פון די סארט מחלה וואס טייטש די מעדיצין איז גאר א גוטע מעדיצין, איז ביי אזא אופן איז סיי גברא מומחה און סיי קמיע מומחה, נאר וואס דען מען דארף משים לב זיין, דער גברא, דער דאקטער, איז נאך נישט קיין מומחה אויף אלע מחלות, ער איז סך הכל א מומחה אויף די מחלה ווייל ער האט אויסגעהיילט ראובן שמעון און לוי פון מחלה א', דער דאקטער איז א שפעציעליסט אויף מחלה א', אבער. פון דעסטוועגן דאס הייסט גברא מומחה און קמיע מומחה. שפעטער איז דא א צווייטע ציור אויך גברא מומחה און קמיע מומחה, נאר ביי די ציור דאס איז אסאך א ברייטערע ציור, דא איז ראובן שמעון און לוי זענען אלע קראנק געווארן מיט מחלה א', ב' און ג', און דער דאקטער האט אויסגעהיילט, ס'טייטש דער דאקטער האט געמאכט א קמיע א מעדיצין פאר מחלה א', און א קמיע א מעדיצין פאר מחלה ב', און א קמיע פאר מחלה ג', און ער האט אויסגעהיילט סיי ראובן סיי שמעון סיי לוי פון די אלע דריי מחלות, דעמאלטס איז קודם כל דער דאקטער איז א מומחה. ווייל ער האט אויסגעהיילט דריי מענטשן און די דריי קמיעות זענען אויך געווארן מומחין ס'טייטש גוטע מעדעצינען ווייל ס'האבן אויך אויסגעהיילט דריי מענטשן קומט אויס אז ביי די ציור די קמיע איז געווארן א מומחה און דער דאקטער איז געווארן א סאך א גרעסערע מומחה דא אז ער האט אויסגעהיילט דריי מענטשן פון דריי מיני מחלות איז שוין פשט אז ער איז גאר א גוטע דאקטער ער קען שוין אלעס אויסהיילן ווייל ער האט שוין אויסגעהיילט דריי מיני מחלות ביי דריי מיני מענטשן דאס איז א סאך א גרעסערע מומחה איז ער געווארן על כל פנים זאגט רב פפא אז די היתר פון די משנה ארויסצוגיין מיט א קמיע פון א מומחה, ווייל די משנה זאגט בזמן שאינו מן המומחה, טאמער די קמיע איז נישט פון א מומחה טאר מען נישט טראגן שבת אזא זאך, אבער טאמער עס איז פון א מומחה מעג מען יא, זאגט רב פפא ס'מוז נישט זיין אז ביידע זענען מומחים, סיי די דאקטער און סיי די מעדעצין, נאר ברגע זאגט רב פפא וואס די דאקטער אליין איז א מומחה, וואס טייטש דער דאקטער האט אויסגעהיילט לאמיר זאגן ראובן שמעון און לוי, ראובן איז קראנק געווארן מיט מחלה א', שמעון איז קראנק געווארן מיט מחלה ב', לוי איז קראנק געווארן מיט מחלה ג', און דער דאקטער האט זיי אלע אויסגעהיילט מיט דריי אנדערע קמיעות. וואס דא, די קמיע איז נישט קיין מומחה, וואס טייטש די מעדעצין האט זיך נאכנישט אויפגעוויזן צו זיין אזא גוטע מעדעצין, ווייל די מעדעצין פון מחלה א' האט נאר געהיילט איין מאל מחלה א', די מעדעצין פון מחלה ב' האט נאר איין מאל אויסגעהיילט מחלה ב', ממילא די מעדעצין איז נישט אזוי שפעציעל, אבער דער דאקטער איז שפעציעל, ער האט אויסגעהיילט דריי מענטשן, ביי אזא ציור אויך, יעדע קמיע וואס דער דאקטער וועט יעצט שרייבן, הייסט א קמיע מומחה, וואס מען וועט עס מעגן טראגן שבת, און פארשטייט זיך, טאמער די קמיע איז אליין א מומחה, וואס טייטש טאמער די מעדעצין האט זיך שוין אויפגעוויזן אז ס'האט אויסגעהיילט דריי מענטשן, דעמאלטס איז פארשטייט זיך אז מ'מעג דאס טראגן שבת, וואס טייטש טאמער די קמיע איז א מומחה, דארף מען שוין נישט האבן א מומחה'דיגער דאקטער זאל דאס פארשרייבן, נאר וואס דען, יעדער מענטש וואס העט יעצט שרייבן אזא סארט קמיע, הייסט עס שוין א קמיע מומחה, ווייל די קמיע האט זיך שוין אויפגעוויזן, מ'דארף שוין נישט די מומחה זאל עס שרייבן, אבער על כל פנים אזוי זאגט רב פפא, אדער אדער, אדער די גברא מומחה אדער קמיע מומחה, איז שוין גענוג, זאגט די גמרא, דייקא נמי, פון וואו זעה איך אין די משנה אז אפילו אז דער גברא איז א מומחה, דער דאקטער איז א מומחה אפילו דער קמיע האט זיך נישט אויפגעוויזן, הייסט עס שוין מן המומחה ווייל דאס איז אסאך א גרעסערע חידוש, קמיע מומחה איז פשוט, אז דער קמיע האט זיך אויפגעוויזן האט זיך עס אויפגעוויזן, אבער אז דער דאקטער איז א גוטער דאקטער און דער קמיע האט זיך נאכנישט אויפגעוויזן, פון וואו ווייס איך אז דאס אליין איז גענוג אזוי ווי רב פפא האט געזאגט, ווייל ס'דא א ראיה פון די משנה, זאגט די גמרא, דקתני ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה, ולא קתני בזמן שאינו מומחה, ס'שטייט נישט בזמן שאינו מומחה ווייל דעמאלטס איז משמע אז די קמיע איז נישט קיין מומחה, נאר ס'שטייט אז מ'טאר נישט טראגן א קמיע בזמן שאינו מן המומחה, טאמער דער דאקטער איז נישט קיין מומחה, אבער טאמער דער דאקטער איז א מומחה, אפילו די קמיע איז נישט קיין מומחה, זאגט רב פפא הייסט עס שוין א מומחה, ס'הייסט שוין א קמיע מן המומחה, וואס מ'מעג דאס שוין טראגן שבת, שמע מינה איז טאקע א גוטע ראיה פון די משנה. זאגט יעצט די גמרא תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא איזהו קמיע מומחה וואס איז דאס א קמיע מומחה זאגט די ברייתא כל שריפא ושנה ושלש יעדע סארט קמיע וואס ס'האט זיך אויפגעוויזן אז ס'האט אויסגעהיילט א מענטש דריי מאל און נאך מער רש"י איז מדייק קען מען באלד זעהן עמוד בית אז אפילו די זעלבע מענטש וואס טייטש אפילו ראובן איז קראנק געווארן מיט מחלה א' מ'האט אים געגעבן א קמיע ער האט זיך אויסגעהיילט ער איז נאכאמאל קראנק געווארן מחלה א' מ'האט אים נאכאמאל געגעבן די קמיע ער האט זיך אויסגעהיילט א דריטע מאל ער האט זיך אויסגעהיילט דער קמיע הייסט שוין א קמיע מומחה וואס טייטש ווען א מענטש וועט האבן מחלה א', נישט קיין חילוק וואו זאל נאר נישט זיין, און נישט קיין חילוק ווער זאל נאר נישט שרייבן, ווען א מענטש וועט שרייבן די קמיע וואס היילט היילט אויס די מחלה א', הייסט דאס א קמיע מומחה. ווייטער, זאגט די ברייתא, אחד קמיע של כתב, ואחד קמיע של עיקרין, ס'געווען צוויי מיני קמיע'ס, ס'איז געווען קמיע וואס איז געווען בכתב, מ'האט אריינגעלייגט א שטיקל פארמעט מיט שמות, און מ'האט עס אריינגעלייגט אין די קמיע, שפעטער געווען א קמיע וואס האט געהאט צמחים, כל מיני רפואי'שע בלעטלעך, איז נישט קיין חילוק וואס די קמיע איז געמאכט פון, אחד חולה שיש בו סכנה, ואחד חולה שאין בו סכנה, יעדער מעג עס טראגן שבת, סיי א חולה שיש בו סכנה וואס דאס איז פשוט, אבער אפילו א חולה שאין בו סכנה אויך, ולא שנכפה אלא שלא יכפה, וואס טייטש נישט, נכפה איז טייטש מחלת נפילה, עפילעפסיע, נישט נאר איינער וואס איז שוין קראנק, נאר איינער וואס האט מורא ער וועט ווערן קראנק ווייל ס'איז דא מחלת נפילה אין זיין משפחה צו וואס, מעג אויך טראגן א קמיע כדי ער זאל נישט ווערן קראנק, וקושר ומתיר אפילו ברשות הרבים, טייטש מען מעג צובינדן אנטון די קמיע און עפענען די קניפ אפילו שבת אין רשות הרבים, ס'איז נישט דא קיין חשש אז ער וועט עס טראגן אין זיין הענט, פארוואס? ווייל דאס איז נישט קיין צירונג, ער גייט זיך נישט באווייזן מיט דעם פאר זיינע חברים, ס'הייסט א תכשיט, פאר א חולה הייסט עס א תכשיט, א קמיע, ווייל ס'איז די דרך פון א חולה ארויסצוגיין מיט דעם, אבער ס'נישט קיין זאך וואס מ'באווייזט זיך, ס'נישט קיין שיינע שטיין, און ממילא מעג מען עס אויסטון און אנטון רשות הרבים, ס'איז נישטא קיין חשש אז מ'עט עס טראגן, אבער זאגט די ברייתא, ובלבד שלא יקשרנו בשיר ובטבעת ויצא בו ברשות הרבים, מ'טאר נישט אנקניפן די קמיע אין א צמיד, אין א ברעיסלעט אדער א טבעת, ס'טייטש א רינגל, און אזוי עס טראגן נאר מ'דארף עס טראגן ממש אויפן גוף מיט א שטריק, פארוואס? משום מראית העין, ווייל א מענטש וועט זען אז ער האט עס צוגעבינדן צו עפעס א צירונג, עט ער מיינען אז ער טראגט די קמיע לנוי, וואס דאס טאר מען נישט, מ'טאר דאך נישט ארויסגיין מיט א תכשיט שבת, נאר וואס דען טאמער מ'טראגט עס אויפן גוף, מעג מען אויף די אלע אופנים. זאגט די גמרא, מ'האב מיר געזען אין די ברייתא, איינע פון די זאכן וואס מ'האט געזען אין די ברייתא איז איזהו קמיע מומחה, כל שריפא ושנה ושלש, אז ס'האט דריי מאל געהיילט א מענטש. יעצט אונז האמיר געשמועסט אז רש"י רעדט טאקע אויס דא אז ס'איז משמע פון די ברייתא אז אפילו ס'האט געהיילט די זעלבע מענטש פון די מחלה דריי מאל הייסט עס שוין א קמיע מומחה ס'טייטש ראובן איז קראנק געווארן מיט מחלה א' דריי מאל און מ'האט גענוצט א קמיע אים אויסצוהיילן איז שוין די קמיע א מומחה למחלה א' פרעגט די גמרא והתניא מ'האמיר געלערנט אין א צווייטע ברייתא איזה קמיע מומחה כל שריפא שלושה בני אדם כאחד אז דארף אויסהיילן דריי מענטשן פון די מחלה וואס טייטש כ'דארף האבן סיי ראובן סיי שמעון סיי לוי עלן קראנק ווערן מיט מחלה א' און מ'עט זיי אויסהיילן מיט א געוויסע קמיע, דעמאלט זאג איך אז דער קמיע איז א קמיע מומחה אבער טאמער ראובן אליין ווערט קראנק דריי מאל מיט מחלה א' הייסט נאך נישט די קמיע א קמיע מומחה און ממילא איז א סתירה צווישן די צוויי ברייתות. ענטפערט די גמרא, לא קשיא, הא למחויי גברא, הא למחויי קמיעא, וואס טייטש ס'איז נישט קיין קשיא פון די צווייטע ברייתא. אוודאי די ערשטע ברייתא בלייבט אזוי ווי מ'האט געלערנט פשט ביז יעצט, אז וויאזוי ווערט א קמיע א קמיע מומחה? טאמער מ'האט עס גענוצט אויסצוהיילן א געוויסע מחלה דריי מאל, אפילו די זעלבע מענטש, הייסט עס שוין א קמיע מומחה. ס'טייטש אז ראובן איז דריי מאל קראנק געווארן מיט מחלה א', און מ'האט אים דריי מאל אויסגעהיילט מיט דער געוויסע קמיע, איז דער קמיע שוין א מומחה אויף מחלה א', יעדע מענטש וואס עט שרייבן דער קמיע, הייסט דער קמיע א קמיע מומחה. ס'האט נישט צו טון מיט וועלכע דאקטער שרייבט. נאר וואס דען? די ראשונים לייגן דא צו א קליינע קנייטש, אז ס'איז אויך דא א נפקא מינה ביי דער ציור, ווער האט געשריבן דער קמיע אויסצוהיילן מחלה א'. וואס טייטש אזוי? טאמער ראובן איז קראנק געווארן דריי מאל מיט מחלה א', און יעדע מאל האט א צווייטע דאקטער פארשריבן די זעלבע קמיע, ס'טייטש ער איז געגאנגען צו איין דאקטער, ער האט אים פארשריבן די קמיע, ער איז אויסגעהיילט געווארן, שפעטער איז נאכאמאל קראנק געווארן די זעלבע מחלה, א צווייטע דאקטער האט געשריבן די זעלבע קמיע, אויך אויסגעהיילט געווארן, א דריטע מאל נאכאמאל, דעמאלטס איז טאקע די קמיע א קמיע מומחה, און יעדער איינער קען דאס שוין שרייבן, אבער טאמער איין דאקטער, האט אים אויסגעהיילט דריי מאל פון די זעלבע מחלה, איז יענע דאקטער ווערט א שפעציאליסט אויף יענע קמיע, וואס טייטש דער דאקטער איז נאכנישט קיין דאקטער מומחה, ער קען נאכנישט אויסהיילן יעדער איינער וואס האט אלע מיני מחלות, און די זעלבע זאך דער קמיע איז אויך נישט קיין קמיע מומחה אז יעדער קען דאס שוין שרייבן, נאר וואס טאמער דער דאקטער עט שרייבן דער קמיע פאר א צווייטן הייסט דאס א קמיע מומחה אפילו דער דאקטער איז נאכנישט קיין מומחה ער האט נאכנישט אויסגעהיילט דריי מענטשן, אבער פאר דער קמיע הייסט ער א מומחה. יעצט, דאס איז בעצם וואס די ערשטע ברייתא זאגט, און דאס איז טאקע אפילו ביי איין מענטש אויך, וואס טייטש, דאס קען נתברר ווערן ווען איין מענטש אליין איז קראנק געווארן. שפעטער, די צווייטע ברייתא, וואס די צווייטע ברייתא זאגט איזה קמיע מומחה כל שריפא שלושה בני אדם כאחד, זאגט די גמרא, אז דאס רעדט זיך נישט פון א קמיע, דאס רעדט זיך פון דער דאקטער וואס שרייבט די קמיע. וואס טייטש וויאזוי ווערט א דאקטער א מומחה? וויאזוי ווערט דער שרייבער פון די קמיע א מומחה? טאמער ער'ט אויסהיילן דריי מענטשן, וואס טייטש טאמער ראובן איז קראנק געווארן מיט מחלה א', און שמעון איז קראנק געווארן מיט מחלה ב', און לוי איז קראנק געווארן מיט מחלה ג', און דער דאקטער האט געשריבן א קמיע פאר ראובן, פאר שמעון און פאר לוי, און אלע זענען אויסגעהיילט געווארן, דעמאלטס זאגט טאקע די ברייתא, אויף דעם רעדט די צווייטע ברייתא, אז דער דאקטער הייסט א מומחה, און יעצט יעדע קמיע וואס דער דאקטער וועט שרייבן, עט זיין א קמיע מומחה. יעצט דער קמיע הייסט נישט קיין מומחה, דער דאקטער הייסט א מומחה. אבער דער קמיע אליין, וואס ער האט אויסגעהיילט ראובן, וואס ער האט אויסגעהיילט שמעון, וואס ער האט אויסגעהיילט לוי, דער קמיע האט נאכנישט געהאלפן דריי מאל, ממילא אז א צווייטער וועט שרייבן דער קמיע איז גארנישט ווערט. דער דאקטער, יעדע מעדעצין וואס ער געבט ארויס, יעדע קמיע וואס ער פארשרייבט, הייסט א קמיע מומחה. און דאס, אזוי פארענטפערט די גמרא די סתירה, פון די צוויי ברייתות. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, פשיטא לי, תלת קמיע, לתלת גברא, תלתא תלתא זימנא, איתמחי גברא, ואיתמחי קמיע. זאגט רב פפא דאס איז מיר פשוט, אז טאמער א דאקטער פארשרייבט דריי מיני קמיעות פאר דריי אנדערע מענטשן פאר דריי אנדערע מחלות, איז סיי די דאקטער געווארן א מומחה, און סיי די קמיע געווארן א מומחה. פארוואס? די דאקטער איז געווארן א מומחה ווייל ער האט אויסגעהיילט דריי מענטשן, און די קמיע איז געווארן א מומחה ווייל ס'האט אויך ס'האט אויסגעהיילט דריי מענטשן פון די זעלבע סארט מחלה. יעצט אזוי, רשי זאגט, אז דאס קען אויך זיין ביי צוויי ציורים. איין ציור קען זיין אז דריי מענטשן זענען קראנק געווארן מיט דריי אנדערע מחלות, וואס טייטש ראובן איז קראנק געווארן מיט מחלה א' ב' ג', שמעון איז קראנק געווארן מחלה א' ב' ג', לוי קראנק געווארן מחלה א' ב' ג', די דאקטער האט פארשריבן א קמיע סיי פאר ראובן סיי פאר שמעון סיי פאר לוי פאר אלע זייער מחלות סיי פאר א' סיי פאר ב' סיי פאר ג', און ס'האט געהאלפן. דעמאלטס זענען ביידע געווארן א מומחה, דער דאקטער איז געווארן א מומחה ער האט אויסגעהיילט דריי מענטשן, און דער קמיע איז געווארן א מומחה עס האט אויסגעהיילט מחלה א' מחלה ב' און מחלה ג' דריי מאל, דאס איז איין היכי תמצא וואס דאס קען זיין, א צווייטע אזא היכי תמצא אז סיי דער דאקטער סיי דער קמיע איז געווארן א מומחה, זאגט רשי אז טאמער דער זעלבער מענטש איז קראנק געווארן מיט דער זעלבער מחלה, ס'טייטש ראובן איז קראנק געווארן דריי מאל מיט מחלה א', שמעון איז קראנק געווארן דריי מאל מיט מחלה ב', לוי איז קראנק געווארן דריי מאל מיט מחלה ג', דער דאקטער האט זיי אלע אויסגעהיילט אלע דריי מאל, איז אויך דער דאקטער איז געווארן א מומחה ווייל ער האט דאך אויסגעהיילט דריי מענטשן, און דער קמיע איז אויך געווארן א מומחה, ס'האט דריי מאל אויסגעהיילט א מחלה. נאר וואס דען, די מפרשים לייגן נאך מער צו, וואס טייטש אפילו ביי די צווייטע ציור דא, וואס פריערט האט מען דאך געזען אז טאמער א דאקטער היילט אויס ראובן דריי מאל פון מחלה א', ווערט דער דאקטער א מומחה למחלה א', און במילא וואלט מען אפשר געקענט זאגן דא אויך, אז דער דאקטער האט אויסגעהיילט דריי מאל ראובן פון מחלה א', און דריי מאל שמעון פון מחלה ב', און דריי מאל לוי פון מחלה ג', אזוי ווי די צווייטע ציור פון רשי, איז אויך ווערט נאך נישט די דאקטער א מומחה אויף אלעס, זאגן די מפרשים ניין דא ארבעט עס נישט אזוי, פארוואס? ווייל ווי לאנג ס'איז נאר איין מענטש ס'איז ראובן, ראובן איז דריי מאל קראנק געווארן מיט מחלה א' און די זעלבע דאקטער האט אים אויסגעהיילט, דעמאלטס קען מען זאגן אז דער דאקטער איז א מומחה למחלה א', ער פארשטייט נאר צו דער מחלה און צו דער קמיע, אבער טאמער איך האב דא סיי ראובן איז קראנק געווארן דריי מאל מחלה א', שמעון איז קראנק געווארן דריי מאל מחלה ב', לוי איז קראנק געווארן דריי מאל מחלה ג' און דער דאקטער האט זיי אלע מצליח געווען אויסצוהיילן, דא זעט מען שוין יא אז דער דאקטער פארשטייט צו קמיעות, און ער קען שוין אלעס אויסהיילן, און במילא זאגט רב פפא, ביי די ביידע ציורים העט זיין אז ביידע זענען געווארן מומחים, סיי די קמיע און סיי די דאקטער. זאגט רב פפא ווייטער, דאס איז מיר אויך פשוט זאגט רב פפא, תלתא קמיע לתלתא גברא חד חד זימנא, גברא איתמחי, קמיע לא איתמחי, וואס טייטש טאמער ראובן העט קראנק ווערן מיט מחלה א' איינמאל, שמעון איז קראנק געווארן מיט מחלה ב', לוי איז קראנק געווארן מיט מחלה ג' און די דאקטער האט זיי אלע אויסגעהיילט, איז די דאקטער געווארן א מומחה ווייל ער האט דאך אויסגעהיילט דריי מענטשן פון דריי אנדערע מחלות, אבער די קמיעות זענען נאכנישט קיין מומחה, ווייל ס'האט נאר אויסגעהיילט איין מאל יעדע מחלה. ווייטער, זאגט רב פפא, חד קמיע לתלתא גברי, קמיע איתמחי, גברא לא איתמחי. טאמער א דאקטער העט פארשרייבן איין מין קמיע פאר דריי מיני מענטשן, וואס טייטש ראובן איז קראנק געווארן מיט מחלה א' שמעון איז קראנק געווארן מיט מחלה א', לייבי איז קראנק געווארן מיט מחלה א', און דער דאקטאר האט פארשריבן די זעלבע קמיע אויסצוהיילן ראובן, און די זעלבע קמיע אויסצוהיילן שמעון, און די זעלבע קמיע אויסצוהיילן לוי, איז ווייטער דער דאקטאר נישט קיין מומחה, ווייל ער האט נאכנישט אויסגעהיילט דריי מיני מחלות, ער האט נאר אויסגעהיילט איין מין מחלה, ער איז אפשר א מומחה אויף מחלה א', אבער ער איז נאכנישט קיין כללית'דיגע מומחה, אבער דער קמיע איז שוין א מומחה, וואס טייטש דער קמיע איז אלעמאל מצליח אויסצוהיילן מחלה א', כ'האב עס שוין געזען דריי מאל, די אלע זאכן זאגט רב פפא דאס איז מיר פשוט. בעי רב פפא, זאגט אבער רב פפא כ'האב איין ציור וואס דארט האב איך יא אן איבעיא, וואס וועט זיין טאמער תלתא קמיע לחד גברא מאי, וואס טייטש טאמער ראובן איז קראנק געווארן מיט מחלה א', מחלה ב' און מחלה ג', און די דאקטער האט פארשריבן א קמיע פאר יעדעס איינס פון די מחלות, אבער אלץ ביי ראובן, איין מענטש, וואס איז די דין? זאגט רב פפא אזוי, קמיע, ודאי לא איתמחי די קמיע איז אוודאי נישט קיין מומחה וואס טייטש געווען דא ראובן איז קראנק געווארן מיט מחלה א' מיט מחלה ב' מיט מחלה ג' מען האט גענוצט דא דריי מיני קמיעות פארשטייט זיך די קמיע איז נישט געווארן קיין מומחה מען האט נישט גענוצט די זעלבע קמיע דריי מאל די שאלה דא איז צו גברא איתמחי או לא איתמחי צו די דאקטער הייסט שוין א מומחה אויף קמיעות צו נישט און רב פפא איז מסביר די צדדי הספק מי אמרינן הא אסי ליה פון איין זייט קען מען זאגן ווי נישט ווי ער האט אויסגעהיילט די איין ראובן דריי מאל פון דריי אנדערע מחלות, איז א סימן ער איז א מומחה אויף אלע מיני מחלות, און דער דאקטער געווארן א מומחה, און ממילא אלע קמיעות וואס ער העט שרייבן העט מען מעגן טראגן שבת, או דילמא אדער אפשר ניין? מזלא דהאי גברא הוא דקא מקבל כתבא, קען זיין ראובן האט עפעס א געוויסע מזל אז ס'העלפט אים די אלע רפואות, ס'העלפט אים די אלע קמיעות, ס'מיינט אבער נאכנישט אז דער דאקטער איז א מומחה אויף אלע מיני קמיעות. זאגט רב פפא תיקו די שאלה בלייבט שווער, יעצט אזוי, רש"י רעדט דא אויס אז פריערט האט מען דאך געזען אז טאמער ראובן ווערט קראנק מיט מחלה א' דריי מאל און די דאקטער שרייבט אים די זעלבע קמיע דריי מאל און ער היילט זיך אויס, האט מען געזען אז די קמיע הייסט א קמיע מומחה, אזוי האט מען דאך איינגעזעצט די ערשטע ברייתא, דא פלוצלינג זעהט מען א נייע זאך, מזלא דהאי גברא הוא דקא מקבל כתבא, פארוואס פריער האט מען נישט געזאגט די זעלבע סברה, קען זיין ראובן איז אויסגעהיילט געווארן דריי מאל ווייל ער האט אזא מזל, ס'מיינט אבער נאכנישט די קמיע איז א מומחה, זאגט רש"י, ווייל אז איך קען תולה זיין אז די רפואה קומט ווייל די קמיע איז א מומחה, עב איך אוודאי תולה זיין אז די קמיע איז די מומחה, און נישט די מענטש האט א גוטע מזל, נאר דא ביי די ציור קען מען דאך נישט תולה זיין אז די קמיע איז א מומחה, ווייל ראובן איז דאך קראנק געווארן מיט דריי אנדערע מיני מחלות, און יעדע מאל האט מען גענוצט א צווייטע קמיע, וואס טייטש די קמיע איז זיכער נישט קיין מומחה. דא, די שאלה איז צו די דאקטער איז א מומחה, דא קומט אריין דער נייער ספק צו אפשר איז די מזל פון די חולה אז ער ווערט אויסגעהיילט אפילו מיט שוואכע קמיעות, און די דאקטער ווערט נאכנישט קיין מומחה, און אויף דעם זאגט טאקע רב פפא תיקו. זאגט די גמרא ווייטער, איבעיא להו, האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, קמיעין, יש בהן משום קדושה, או דילמא אין בהן משום קדושה? האט עס א קדושה צו ס'האט נישט קיין קדושה, די צד אז ס'זאל נישט האבן א קדושה, זאגט דער שפת אמת, איז ווייל מ'האט נישט געשריבן די שמות לשם שמים, מילא וואס איז די דין מיט דעם? פרעגט די גמרא למאי הילכתא לגבי וואס פרעגסטו? זאגט די גמרא, אילימא לאצולינהו מפני הדליקה, עסטו וועלן זאגן אז די שאלה איז צו מ'מעג עס מציל זיין מפני הדליקה טאמער ס'ברענט א פייער, ארויסצונעמען פון א ברענעדיגע געביידע, וואס מ'זעט אז כתבי קודש האבן די חכמים מתיר געווען, זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל תא שמע ס'איז א קלארע ברייתא, די ברייתא זאגט הברכות, טאמער איינער האט א סידור וואס שטייט דארט ברכות תפילות, וואס למשל דער רשי זאגט למשל די מוסף פון ראש השנה וואס שטייט דארט די פסוקים פון מלכיות זכרונות שופרות, אדער זאגט די ברייתא קמיעין, דאס איז קמיעות, איז אף על פי שיש בהן אותיות, אפילו עס האט אותיות פון די באשעפער'ס נאמען פון דעם שם השם, ומענינות הרבה שבתורה און אסאך פרשיות פון די תורה, אין מצילין אותן מפני הדליקה ונשרפין במקומן טאר מען עס נישט מציל זיין מפני הדליקה, אלא נאר. איז די שאלה איז לענין גניזה צו מען דארף עס גונז זיין אזוי ווי כתבי קודש, זאגט די גמרא תא שמע שטייט אויך קלאר אין א ברייתא היה כתוב על ידות הכלים ועל כרעי המיטה טאמער שטייט די אייבערשטערס נאמען אויף הענטלעך פון כלים אדער אויף פיסלעך פון די בעט איז יגוד ויגנזנו דארף מען אפשניידן דארט ווי שטייט די אייבערשטערס נאמען און עס גונז זיין זעהן מיר מען דארף עס גונז זיין ווייל שטייט דארט די אייבערשטערס נאמען אלא נאר די ספק איז ליכנס בהם בבית הכסא אריינצוגיין מיט דעם אין א בית כסא מאי וואס איז די דין יש בהם קדושה ואסור או דילמא אין בהם קדושה ושרי צי איז דאס הייליג און מען טאר נישט אריינגיין מיט דעם אין א בית כיסא, צי אפשר נישט. זאגט די גמרא, תא שמע כ'על דיר א ראיה ברענגען פון די משנה. די משנה זאגט, ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה, אז מען טאר נישט ארויסגיין מיט א קמיע שבת וואס איז נישט פון א מומחה, און מען האט דאך מדייק געווען הא מן המומחה נפיק אז טאמער א מומחה האט געשריבן די קמיע מעג מען יא עס טראגן שבת. זאגט די גמרא, ואי אמרת קמיעין יש בהם משום קדושה, טאמער דו עסט מיר זאגן אז א קמיע איז הייליג, און ממילא טאר מען עס נישט אריינטראגן אין בית כיסא, אויב אזוי זימנין דמיצטריך לבית כסא, וואס עט זיין טאמער א מענטש וואס טראגט א קמיע דארפן גיין אין בית כסא, ואתי לאתויינהו ארבע אמות ברשות הרבים, עט דאך די מענטש עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים ווי אזוי מעג מען ארויסגיין מיט דעם שבת ווען ס'איז פון א מומחה, ענפערט די גמרא הכא במאי עסקינן בקמיע של עיקרין, טאקע ביסט גערעכט, די משנה וואס זאגט מען מעג ארויסגיין מיט א קמיע פון א מומחה, רעדט זיך א קמיע פון עיקרים פון שרשים פון צמחים, נישט פון שמות פון כתבי קודש און במילא מיט דעם מעג מען אוודאי אריינגיין בית הכסא, פרעגט די גמרא והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא האט מען דאך שוין געזען די ברייתא, אחד קמיע של כתב ואחד קמיע של עיקרין אז ביידע מעג מען טראגן שבת, טאמער א מומחה האט עס געשריבן, אלא נאר במילא ענטפערט די גמרא א צווייטע תירוץ הכא במאי עסקינן, בחולה שיש בו סכנה, א חולה שיש בו סכנה וואס איז ממש א סכנה אז ער עט אויסטון די קמיע, ער טאר עס נישט אויסטון אפילו אין א בית כיסא און במילא מעג ער עס טראגן שבת. פרעגט די גמרא, קענסט דאך נישט אזוי זאגן ווייל והתניא מיר האבן דאך געלערנט פריער אין די ברייתא אחד חולה שיש בו סכנה ואחד חולה שאין בו סכנה ביידע מעגן עס טראגן, אלא נאר, ענטפערט די גמרא כיוון דמסי, אף על גב דנקיט ליה בידיה נמי שפיר דמי, היות אז די קמיע היילט אויס איז אפילו מען האלט עס אין די הענט מעג מען עס טראגן שבת, וואס טייטש מדאורייתא מעג מען טראגן א קמיע אין די הענט שבת ווייל דאס איז די דרך עס צו טראגן, און במילא הייסט דאס אויך אזוי א מלבוש און במילא העט מען עס מעגן אזוי טראגן, פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי אושעיא אומר ובלבד שלא יאחזנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים אז מען טאר עס נישט טראגן אין די הענט נאר טראגן אנגעטון אויף זיך, אלא נאר, ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן במחופה עור, ס'רעדט זיך אז די קמיע איז צוגעדעקט, מיט א שטיקל לעדער, וואס דעמאלטס מעג מען אריינגיין מיט דעם אין בית כסא, פרעגט די גמרא ווי קענסטו דאס זאגן והרי תפילין דמחופה עור די באטעם איז דאך עור, און ס'דעקט צו די פרשיות אין די תפילין, און פון דעסטוועגן זעהן מיר ותניא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא הנכנס לבית כסא, חולץ תפילין ריחוק ארבע אמות ונכנס, אז מ'דארף אויסטון די תפילין פאר מ'גייט אריין אין בית כסא אפילו ס'איז מחופה בעור, ענטפערט די גמרא ניין תפילין איז אנדערש, התם משום שין, דאמר אביי, שין של תפילין הלכה למשה מסיני, די שין אויף די תפילין של ראש איז הלכה למשה מסיני, און ממילא האט עס אויך א קדושה, און מ'טאר נישט מיט דעם אריינגיין אין בית כסא מה שאין כן סתם אזוי, א קמיה וואס איז צוגעדעקט מיט לעדער מעג מען עס טראגן אין בית כסא, זאגט די גמרא דרך אגב, ואמר אביי, אביי האט אויך געזאגט, ד' של תפילין, הלכה למשה מסיני, די ד' אויף די רצועות פון די תפילין של ראש אונטן ביי די קניפ איז אויך הלכה למשה מסיני, ואמר אביי, י' של תפילין, די י' פון די תפילין של יד, איז אויך הלכה למשה מסיני. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ולא בשריון ולא בקסדא ולא במגפיים, אז מען טאר נישט ארויסגיין מיט די אלע כלי מלחמה, די גמרא מפרש, שריון, זרדא, ס'איז א אייזערנע מלבוש וואס די אנשי מלחמה פלעגן אנטוהן כדי נישט צושטאכן צו ווערן, קסדא אמר רב, סנוארתא, קסדא איז א סארט אייזערנע זאך וואס מ'טוט אן אויפן קאפ אדער פון אייזן אדער פון לעדער וואס קומט אפצוהיטן די קאפ, מגפיים אמר רב פזמקי דאס מיינט שטיוול, אייזערנע שטיוול, וואס אויך וואס די אנשי מלחמה פלעגן דאס נוצן אנצוטוהן און אזוי ווי אונז האבן מפרש געווען אין די משנה אז די סיבה פארוואס מ'טאר דאס נישט טראגן שבת איז אלץ חשש מענטשן זאלן נישט חושש זיין אז ער גייט ארויס אין מלחמה שבת וואס דאס טאר מען נישט טוהן.